מען האלט דף פ ג, מען הייבט אן אכט שורות פון אויבן. מען האט געזען די פריערדיגע בלאט, די שיטה פון רבי אליעזר, ס'געווען א מחלוקת רבי אליעזר און רבנן, רבי אליעזר האט געהאלטן טאמער איינער זאגט הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, האט רבי אליעזר געהאלטן אז די הלכה איז אז זי איז מותר לכל אדם חוץ מפלוני, די גט איז חל אבער כלפי פלוני איז זי אסור, און ס'איז געווען א מחלוקת, וויאזוי אפצוטייטשן די מחלוקת רבי אליעזר און די רבנן? די תנא פון אונזער משנה האט געלערנט אז די גאנצע מחלוקת איז ווען ער האט געזאגט ווען ער, דווקא באופן ווי ער האט געזאגט חוץ מפלוני איז דעמאלטס האלט רבי אליעזר אז די גט איז כשר הגם ס'איז דא א שיור אין די גט ווייל ער זאגט דאך למעשה אז כלפי פלוני איז זי נאך אלץ אן אשת איש אף על פי כן האט רבי אליעזר געלערנט פון צוויי פסוקים אדער פון והיתה לאיש אחר אדער פון גרושה מאישה, אז ס'איז דא אזא מציאות אז א פרוי קען הייסן א גרושה הגם ס'איז נישט דא קיין גאנצע כריתות. חכמים האבן געהאלטן ניין, ס'מוז זיין א גאנצע כריתות. די אנדערע מאן דאמר, די תנא פון די ברייתא זאגט אז די מחלוקת רבי אליעזר און די רבנן דארט ווי רבי אליעזר איז מכשיר איז דווקא ווען ער האט געזאגט הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשאי לפלוני, דעמאלטס איז נאר א תנאי, בעצם איז עס א כריתות פאר יעדע איינער, נאר ס'איז דא א תנאי לא תנשאי לפלוני, דארטן האלט רבי אליעזר ס'איז א גוטע גט. און זי איז טאקע אסור לפלוני, אבער ווען ער וואלט געזאגט חוץ לכולי עלמא וואלט נישט געווען א גוטע גט, דאס איז געווען די צוויי שיטות. און זאגט די גמרא תנו רבנן לאחר פטירתו של רבי אליעזר נאך רבי אליעזר איז נפטר געווארן נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו פיר פון די תנאים האבן געפרעגט אויף רבי אליעזר'ס שיטה, אלו הן, ווער זענען די פיר? רבי יוסי הגלילי ורבי טרפון רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. קודם כל איז די גמרא מסביר וואס איז געווען רבי טרפון'ס קשיא, נענה רבי טרפון ואמר, די לשון נענה זאגט רשי איז א לשון פון קול, רשי זאגט אז כל מקום נענה איז הרים קולו, כל ענייה הכתובה בתורה הרמת קול, אזוי ווי מ'זעהט ביי די פרשה פון ביכורים וענית ואמרת בקול רם, כל פנים זאגט די גמרא נענה רבי טרפון ואמר, רבי טרפון האט גע'טענה'ט אויף רבי אליעזר, ס'קען נישט זיין אז א גט ווען ער זאגט הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני זאל זיין א גוטע גט, פארוואס? ווייל הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה, וואס וואלט געווען נאך אזא גט איז די פרוי גייט און זי האט חתונה צו די ברודער פון די פלוני, ער האט געזאגט אז דו קענסט נישט חתונה האבן מיט פלוני, איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט די ברודער פון פלוני, זי מעג חתונה האבן ווייל כלפי אים איז זי א גרושה איז זי מותרת, נישט קיין אשת איש. און נאכדעם ונישאת לאחיו של זה שנאסרה עליו, און נאכדעם ומת, דעי ברודער וואס זי האט חתונה געהאט איז געשטארבן, ומת בלא בנים, קומט אויס זי פאלט יעצט צו יבום צו דעי פלוני וואס זי טאר נישט חתונה האבן מיט אים, קומט אויס אז ס'נישט דא קיין מצות יבום, ווייל זי טאר דאך נישט חתונה מיט יענער פלוני. זאגט די גמרא זאגט רבי טרפון לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה, קומט דאך אויס אז וויבאלד יענער האט דאך געמאכט א תנאי אז זי קען נישט חתונה האבן מיט פלוני, איז דורך דעם קומט אויס א הפקעה פון די מצות יבום, ווייל טאמער זי האט חתונה געהאט מיט די ברודער מעג זי יעצט נישט נתייבם ווערן צו די פלוני, עס קען דאך נישט זיין אזא מציאות, זאגט רבי טרפון הא למדת, די טענה לערנט אונז שאין זה כריתות, ס'קען נישט זיין אז דאס איז די כריתות פון די תורה, ווען די תורה זאגט מען דארף שרייבען א גט כריתות, ס'קען נישט זיין אזא גט, האלט די תורה דאס איז א גט, ווייל פון די גט קומט אויס מ'איז עוקר דבר מן התורה, מחמת די גט טוט אויסקומען אז ס'נישט שייך מקיים צו זיין די מצוה פון יבום, ממילא קען נישט זיין אז די גט איז א גט. אזוי האט רבי טרפון גע'טענה'ט אויף רבי אליעזר. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, א צווייטע טענה. ער טענה'ט אזוי, לויט רבי אליעזר קומט אויס אז די פרוי איז מותר לכל אדם, און כלפי די פלוני איז זי אסור. פרעגט רבי יוסי הגלילי, היכן מציני, וויאזוי טרעפט מען אזא מושג אין די תורה, היכן מצינו אז ס'איז אזא זאך זאל זיין אסור לזה און מותר לזה, ס'איז נישט שייך, דא זאגט מען אז די פרוי וואס איז מותר צו לכל העולם און זי איז אסור צו פלוני, ס'איז דאך נישט דא אזא מציאות, א זאך וואס איז אסור אסור לכל והמותר מותר לכל, ממילא בהכרח קען נישט זיין אזא מציאות פון א גט, הא למדת שאין זה כריתות, דאס קען נישט זיין די כריתות וואס די תורה רעדט, אזא סארט כריתות וואס ס'ווערט אסור צו איין מענטש און מותר צו אן אנדערע מענטש, ס'איז נישט דא אזא מציאות, און בהכרח איז נישט דא אזא גט, נישט ווי רבי אליעזר. רבי אלעזר בן עזריה, נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, ער קומט מיט א סברה, כריתות איז דבר הכורת בינו לבינה, אין די תורה שטייט וכתב לה ספר כריתות, די לשון כריתות אין די תורה איז משמע אז די גט איז א זאך וואס שניידט אפ די איש פון די אישה. לויט רבי אליעזר קומט אויס אז די פרוי נאכאלץ מקושר צו די מאן, ווייל כלפי די פלוני הייסט זי נאך אן אשת איש, זי טאר דאך נישט חתונה האבן מיט די פלוני ווייל זי איז אן אשת איש, אויב אזוי פעלט עס אין כריתות, עס קען נישט זיין אזא גט, הא למדת שאין זה כריתות, דאס איז א חסרון אין כריתות. נענה רבי עקיבא ואמר, עס קען נישט זיין אז רבי אליעזר'ס דין איז גערעכט, ווייל הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק, טאמער, די פרוי גייט און זי האט חתונה צו אחד מן השוק און זי מעג ווייל די הלכה איז אז לויט רבי אליעזר זי איז מותר לכל אדם זי איז אסור לפלוני איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט איינער א איניש דעלמא וואס זי מעג חתונה האבן והיו לה בנים און זי האט געהאט קינדער פון אים נאכדעם ונתארמלה או נתגרשה די מאן איז געשטארבן אדער האט מגרש געווען ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו און יעצט גייט זי און זי האט חתונה מיט די פלוני וואס זי האט נישט געטארט חתונה האבן קומט דאך אויס איז רש"י זאגט דא קלאר אז דא רעדט מען אז די גירושים איז געווען מיט אן על מנת, ער האט געזאגט הרי את מותרת לכל אדם, על מנת שלא תנשאי לפלוני, איז ממילא טאמער יעצט נאך די מאן וואס זי האט חתונה געהאט מיט איז געשטארבען אדער האט זיך מגרש געווען גייט זי יעצט חתונה האבן מיט דעי פלוני, קומט אויס אז די תנאי איז בטל, איז ממילא איז די גט בטל, טאמער די גט איז בטל, קומט אויס ווען זי האט חתונה געהאט מיט די צווייטע, האט זי חתונה געהאט באיסור אלץ אשת איש און די קינדער זענען ממזרים. לא נמצא גט בטל ובניה ממזרים. און ממילא קען נישט זיין רבי אליעזר איז גערעכט אז ס'איז שייך אזא גט ווי רבי אליעזר זאגט, ווייל טאמער ס'איז שייך אזא גט קען אויסקומען פון דעם א געוואלדיגע מכשול אז ס'וועט זיין שפעטער א מציאות פון א ממזר. איז הוא למדת און מוז זיין שאין זה כריתות אז דאס איז נישט די כריתות וואס די תורה רעדט, אזא גט איז נישט קיין גט. דבר אחר. נאך א פשט, דבר אחר, נאך א פשט אין רבי עקיבא פארוואס רבי אליעזר איז אפגעפרעגט, ווייל הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן, וואס וואלט געווען ווען דעי פלוני וואס מ'האט געזאגט דו קענסט נישט חתונה האבן מיט דעי פלוני, דער פלוני איז געווען א כהן? און מת המגרש, דער מגרש וואס האט מגרש געווען חוץ פון פלוני איז יעצט געשטארבן, ממילא יעצט איז זי דאך מותר צו די פלוני. איז לכאורה לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם, טאמער איך זאג דא אז זי איז קיינמאל נישט מותר געווארן צו די פלוני, איז כלפי די פלוני איז זי נישט געווען קיין גרושה, ווייל ער האט דאך געזאגט ביסט דאך מותר לכל אדם אבער נישט צו פלוני, כלפי פלוני איז זי נאך אלץ אן אשת איש, איז ממילא איז זי קיינמאל נישט, כלפי די פלוני האט זי קיינמאל נישט געהייסן קיין גרושה, און יעצט. אז די מאן איז געשטארבן איז זי נאר אן אלמנה, איז מצד איר מצב כלפי פלוני וואלט זי געווען מותר, הגם פלוני איז א כהן, א כהן מעג דאך חתונה האבן מיט א אלמנה, ער טאר נישט חתונה האבן מיט א גרושה אבער מיט א אלמנה קען ער חתונה האבן, און די פרוי איז נאר אן אלמנה אצלו, אבער כלפי אנדערע מענטשן איז זי א גרושה, ווייל וויבאלד די גט האט געפועלט אז הרי זו מותרת לכל אדם ווי רבי אליעזר פסק'נט אז ס'פועלט כלפי אנדערע מענטשן ס'איז א כשר'ע גט, איז ממילא האט די פרוי א שם גרושה כלפי אנדערע מענטשן, און ממילא. טאר זי נישט חתונה האבן צו די כהן, הגם כלפי די כהן האט זי א שם אלמנה נישט קיין גרושה, אבער וויבאלד זי איז א גרושה כלפי אנדערע מענטשן וועט דאס אסר'ן צו די כהן, וויאזוי ווייסט מען דאס האבן דאך געזען אין די גמרא פריער אז די הלכה פון גרושה וואס איז אסור צו כהן שטייט אין די פסוק ואשה גרושה מאישה לא יקחו אז אפילו זי איז נאר א גרושה כלפי די בעל איז דאס גענוג זי זאל האבן א שם גרושה על אחת כמה וכמה ווי דא הייסט זי א גרושה כלפי כל העולם כולו חוץ מפלוני האט זי זיכער א שם גרושה, דאס איז גענוג א שם גרושה צו פסל'ן זאל נישט קענען חתונה האבן מיט א כהן. איז אויב אזוי זעה איך דא א יסוד אז א פרוי טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן, אפילו כלפי די כהן הייסט זי נישט קיין גרושה, אבער וויבאלד זי הייסט א גרושה כלפי אנדערע מענטשן אין די וועלט, ווערט זי אסור פאר אים אויך. איז אויב אזוי וואלט געדארפט אויסקומען א קל וחומר. וקל וחומר ומה גרושה שהיא קלה, די איסור גרושה איז א איסור קל, ס'איז דאך נאר א לאו. און אף על פי כן, אסירה בשביל צד גירושין שבה, איז זי אסור צו די כהן, הגם כלפי אים איז זי נישט קיין גרושה, אבער ווייל ס'איז דא א צד גירושין כלפי אנדערע מענטשן איז דאס גענוג ס'זאל אסר'ן אויך צו די כהן. איז אויב אזוי די איסור אשת איש, שהיא חמורה, די איסור אשת איש איז א חיוב כריתות, איז לא כל שכן, וואלט אויסגעקומען אז פארוואס זאגט רבי אליעזר אז ווען איך זאג הרי את מותרת לכל אדם אבער נישט צו פלוני איז זי מותר לכל אדם, טאמער פאר פלוני איז זי אסור איז די פשט אז כלפי פלוני איז זי נאך אלץ געבליבען א אשת איש, איז וועגען דעם אויב אזוי זאל זי נישט האבען קיין היתר חתונה האבען צו אנדערע מענטשען, ווייל אפילו כלפי אנדערע מענטשען איז זי נישט קיין אשת איש, אבער וויבאלד די פרוי האט א שם אשת איש כלפי אן אנדערע, כלפי די פלוני, און מען זעהט אין די הלכות גרושה אז א גרושה כלפי א פלוני, קען אסר'ן אויף א כהן, איז על אחת כמה וכמה אן אשת איש כלפי א פלוני קען זיכער אסר'ן אויף אן אנדערע, איז אויב אזוי וואלט געדארפט אויסקומען אז די פרוי איז אסור אכולי עלמא, ווייל הגם זי נישט קיין אשת איש לגבי כולי עלמא אבער ס'איז גענוג אז זי איז א אשת איש כלפי פלוני צו אסר'ן אכולי עלמא. אזוי איז די צווייטע מהלך וואס רבי עקיבא פרעגט אפ רבי אליעזר. איז הא למדת מוז זיין שאין זה כריתות, אז אזא גט וואס איז מתיר לכל אדם און נישט צו פלוני קען נישט זיין א גט. פיין האט די גמרא דא אפגעפרעגט די פיר תנאים יעדע איינער האט אפגעפרעגט דא ר' אליעזר איז אין סך הכל דא פינף פירכות ווייל אין רבי עקיבא געווען א דבר אחר אויך אמר להם רבי יהושע אין משיבין את הארי לאחר מיתה ר' אליעזר איז דאך געווען דער גרויסע ארי און יעצט איז ער דאך נישט דא, ער קען דאך נישט ענטפערן, קען זיין ווען ער וואלט געלעבט וואלט ער געהאט א תירוץ צו די אלע פירכות, ממילא איז עס נישט ריכטיג אפצופרעגן איינעם נאך די מיתה, אין משיבין את הארי לאחר מיתה. אמר רבא, כולהו אית להו פירכא לבר מדרבי אלעזר בן עזריה, דלית ליה פירכא, די אלע פירכות דא קען מען זייער גרינג מיישב זיין, די איינציגע וואס מען קען נישט מיישב זיין איז רבי אלעזר בן עזריה'ס פירכא וואס ער האט געפרעגט אז דאס איז א חסרון אין כריתות, ווייל וויבאלד ס'איז נאכאלץ מחובר צו די בעל, ס'איז נאך אלץ אגוד לבעלא כלפי פלוני, ממילא איז א חסרון אין כריתות, אבער די אלע אנדערע קשיות איז דא א פירכא. תניא נמי הכי אמר רבי יוסי, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזריה מדברי כולם, ער איז די איינציגע פירכא וואס מ'קען נישט אפפרעגן. גייט די גמרא יעצט דורך די אלע פירכות. אמר מר. נענה רבי טרפון ואמר, וויאזוי קען רבי אליעזר האלטן אז ס'איז א גט, הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה, ווען די פרוי גייט און זי האט חתונה מיט די ברודער, פון די פלוני שנאסרה עליו ומת בלא בנים און דער ברודער שטארבט יעצט, און לכאורה נארמאל וואלט עס געדארפט פאלן צו יבום צו די ברודער וואס איז די פלוני וואס זי איז אסור צו אים, אבער זי קען דאך נישט נתייבם ווערן צו אים ווייל ער איז דאך אסור צו איר, קומט אויס לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה, איז ממילא טענה'ט רבי טרפון אז רבי אליעזר קען נישט זיין גערעכט ס'קען נישט זיין דאס איז א כריתות שבתורה ווייל די גט קומט אויס דורך אזא גט איז מען עוקר דבר מן התורה. פרעגט די גמרא, עוקר? איהו עקר, די בעל וואס האט מגרש געווען, ער האט עפעס עוקר געווען בידיים מן התורה, עוקר דבר מן התורה מיינט בידיים, ער האט עפעס געטוהן א פעולה וואס האט עוקר געווען, ער האט גארנישט געטוהן, ער האט געגעבען א גט, און ממילא מחמת די גט, ווען זי, קומט אויס אז זי איז אסור צו א פלוני, און זי האט חתונה געהאט מיט א ברודער, ממילא איז עס געווארען אסור, ער האט דאך נישט געטוהן קיין פעולה בידיים צו מפקיע זיין דא די מצוה פון יבום. זאגט די גמרא אין הכי נמי, ס'איז נישט די פשט נמצא דבר זה עוקר מן התורה, נאר די פשט איז אלא מתנה לעקור דבר מן התורה, ס'איז כאילו זיין תנאי וואס האט געזאגט אז דו טארסט נישט חתונה האבן מיט פלוני, דאס האט גורם געווען, די תנאי האט למעשה עפעס עוקר געווען, ער האט עס טאקע נישט עוקר געווען בידיים, אבער די תנאי האט עפעס עוקר געווען מן התורה. פרעגט די גמרא, מאסנה? ער האט עפעס געמאכט א תנאי עוקר צו זיין דבר מן התורה? מי קאמר לה לא סגי לה דלא מינסבא ליה לאחוה דההוא גברא, ער האט עפעס אנגעזאגט אז דו מוזט חתונה האבן מיט די ברודער פון יענער פלוני און ממילא האט ער געהייסן אז ס'זאל נישט זיין דא קיין יבום, ער האט דאך קיינמאל נישט געזאגט דו מוזט חתונה האבן מיט יענער, האסט דאך געקענט חתונה האבן מיט די גאנצע וועלט חוץ יענער, דו ביסט געגאנגען האסט חתונה געהאט מיט אחיו של פלוני און האסט אנגעמאכט אז ממילא וועט נישט זיין דא קיין היתר יבום, פיין וואס האט עס מיט מיר, ער האט דאך נישט געמאכט אזא תנאי, זאגט די גמרא, אלא נאר רבי טרפון'ס קשיא איז געווען אז סוף כל סוף די מגרש איז א גורם לעקור דבר מן התורה. למעשה דאס איז א פירכא אויף רבי לעזער, ס'קען נישט זיין אז א גט זאל זיין א גט, ווייל אויב אזוי קומט אויס די תורה זאגט אז מ'זאל מאכן א גט וואס על ידי גרמא וועט גורם זיין עקירת דבר מן התורה, ווייל ווען מ'מאכט אזא גט, ס'קען דאך זיין אז יענער וועט חתונה האבן מיט די ברודער פון די פלוני, ווייל ס'איז דאך מותר לכולי עלמא חוץ מפלוני, און דאס וועט גורם זיין. א הפקעה אין די מצות יבום. פרעגט די גמרא, גורם? דאס איז א פראבלעם? ס'איז א פראבלעם אז, דאס איז א טאקע א קשיא, אז טאמער איינער איז גורם ס'זאל נישט זיין קיין יבום? ס'קען דאך נישט זיין דאס איז א פראבלעם, ווייל אלא מעתה בת אחיו לא ישא. א מענטש זאל קיינמאל נישט טארן חתונה האבן די טאכטער פון זיין ברודער, און מען טרעפט נישט קיין שום איסור וועגן דעם אין די תורה, פארוואס זאל א מענטש זיין אסור חתונה האבן מיט בת אחיו? ווייל לאמיר חושש זיין. שמא ימות בלא בנים, ער וועט חתונה האבן מיט זיין ברודער'ס טאכטער, ער וועט שטארבן בלא בנים, און בעצם די ווייב זיינע דארף פאלן ליבום, אבער זי קען דאך נישט נתייבם ווערן, ווייל די יבם איז איר טאטע, און ממילא וועט אויסקומען אז ער וועט שטארבן און זיין ווייב וואס איז די טאכטער פון די ברודער וועט נישט קענען חתונה האבן מיט די ברודער ווייל ס'איז די ברודער'ס טאכטער, ונמצא גורם לעקור דבר מן התורה. און אונז זעמיר נישט אז ס'דא שום פראבלעם, און ערגעץ ווערט נישט דערמאנט מ'טאר נישט חתונה האבן מיט בת אחיו. איז זעהט מען אז דאס הייסט נישט קיין גורם, ער האט גארנישט געטוהן, ער האט געזאגט אז ס'איז א גט כלפי כולי עלמא און נישט כלפי פלוני, ממילא וועט אויסקומען השתלשלות ענינים אז אין א געוויסע מצב וועט אויסקומען מ'קען נישט מאכן קיין יבום, נו נו, ער האט גארנישט, דאס הייסט נישט גורם געווען קיין פראבלעם, גורם געווען עקירת דבר מן התורה, און ממילא פארשטיי איך נישט רבי טרפון'ס קשיא, זאגט די גמרא היינו פירכא, דאס איז וואס די גמרא האט געמיינט אז דכולהו אית להו פירכא, דאס איז געווען די פירכא אויף רבי טרפון. וויל די גמרא אבער מברר זיין, פיין אונז האבן א קשיא אויף רבי טרפון, אבער סתם אזוי מברר צו זיין דאס וואס רבי טרפון האט געפרעגט, וויל די גמרא וויסן ובמאי, לויט רבי טרפון, וויאזוי האט רבי טרפון אפגעטייטשט די מחלוקת רבי אליעזר און די רבנן, מען האט דאך געשמועסט פריער אז ס'דא צוויי וועגן אפצולערנען די מחלוקת רבי אליעזר און די רבנן, די תנא פון אונזער משנה האט געלערנט אז די מחלוקת איז אין א פאל ווי מען זאגט חוץ אז ער האט קיינמאל נישט מגרש געווען כלפי פלוני, און די תנא פון די ברייתא האט געזאגט אז די מחלוקת רבי אליעזר און רבנן איז אין א פאל ווען ער האט געזאגט הרי את מותרת לכל אדם, און ער האט געמאכט א תנאי, בתנאי זאלסט נישט חתונה האבן מיט פלוני. איז וויאזוי האט רבי טרפון פארשטאנען? די מחלוקת רבי אליעזר און רבנן ווען ער קומט פרעגן א קשיא אויף רבי אליעזר ובמאי אילימא בחוץ טאמער דו זאגסט אז רבי טרפון האט אפגעלערנט אז דאס וואס רבי אליעזר איז מתיר איז ער מתיר אפילו ווען מען זאגט חוץ ס'הייסט איך האב געזאגט הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני און ממילא און ממילא קומט אויס אז ער האט קיינמאל נישט געהאט א היתר צו פלוני, כלפי פלוני איז ער געבליבן אן אשת איש. אויב אזוי פרעגט די גמרא, וואס פרעגסטו א קשיא אויף רבי אליעזר, מישרא שרא רבי אליעזר, וואס פרעגסטו א קשיא אז טאמער זי האט חתונה מיט די ברודער פון פלוני און שפעטער שטארבט די ברודער וועט זי נישט קענען מתייבם ווערן לפלוני ווייל זי איז אסור לפלוני, טאמער די פאל איז געווען אז יענער האט געזאגט חוץ אויב אזוי מישרא שרא רבי אליעזר, בהאי גוונא איז רבי אליעזר מתיר זאל חתונה האבן מיט די פלוני, פארוואס? דתניא מודה רבי אליעזר, הגם רבי אליעזר זאגט אז ווען מען גיבט א גט חוץ מפלוני איז די הלכה מען קען חתונה האבן מיט יעדע איינע און נישט מיט פלוני, אבער מודה רבי אליעזר במגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתארמלה או נתגרשה, אין אזא פאל זאגט רבי אליעזר קלאר שמותרת לזה שנאסרה עליו, די גאנצע איסור וואס מ'טאר נישט חתונה האבן מיט פלוני ווייל ס'איז נאך אלץ דא אן אשת איש כלפי פלוני ס'איז דא א שיור אין די גט, דאס איז כל זמן זי האט נישט חתונה געהאט מיט א צווייטע, אבער טאמער אינצווישן האט זי חתונה געהאט מיט א צווייטע און יענער שטארבט אדער יענער

איז נאך אלץ געווען א שיור אין די אישות כלפי פלוני, אבער איינמאל א צווייטער האט חתונה מיט איר, דורך דעם וואס ער האט חתונה מיט איר, איז נתרוקן די גאנצע אישות וואס איז נאך אלץ געווען מקושר מיט די ראשון, איז נתרוקן צו די בעלה השני, און ממילא בלייבט גארנישט איבער קיין אישות פון די בעלה הראשון, און יעצט אז די שני שטארבט, איז די פלוני מותר, ווייל אפילו כלפי די פלוני איז שוין מער נישט דא קיין אישות פון די ראשון, איז ממילא וואס איז בכלל רב טרפון'ס קשיא אז מ'איז עוקר דא די מצות יבום, מ'איז גארנישט עוקר, זי קען נתייבם ווערן. איז זאגט די גמרא איז בהכרח מוז זיין אז אלא בעל מנת אז רבי טרפון האט פארשטאנען אז רבי אלעזר וואס איז מתיר אזא גט ווייל ער האט געלערנט אז די פאל פון די גט איז ער האט געזאגט על מנת הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשא לפלוני איז דא איז קיינמאל נישט געווען קיין שיור אין די גט אבער ס'איז דא א תנאי די תנאי איז טארסט נישט חתונה מיט פלוני און ממילא אפילו זי האט חתונה געהאט באמצע מיט די ברודער און די ברודער איז געשטארבן, איז נאך אלץ דא די תנאי, אז טאמער זי גייט חתונה האבן מיט פלוני, וועט אויסקומען אז די גט איז בטל. ממילא איז זי נאך אלץ אן אשת איש פון די ראשון, אויב אזוי קען זי נישט נתייבם ווערן פון פלוני, און דאס איז געווען ר' טרפון'ס קשיא אז קומט אויס אז מ'איז מבטל די מצות יבום. אבער למעשה האט די גמרא אפגעפרעגט ר' טרפון וואס דאס הייסט נישט מבטל געווען מצות יבום, ווייל אויב אזוי קען מען קיינמאל נישט חתונה האבן מיט בת אחיו. זאגט די גמרא ווייטער, נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, וואס איז געווען די פירכא פון רבי יוסי הגלילי, ער האט געטענה'ט אזוי, אז לויט רבי אלעזר קומט אויס אז די פרוי איז מותר לכל אדם און ס'איז אסור לפלוני, האט רבי יוסי הגלילי געפרעגט, היכן מצינו אזא מציאות אז ס'זאל זיין אסור לזה און מותר לזה? האסור אסור לכל, והמותר מותר לכל, ווי טרעפט מען מותר און אסור פאר די זעלבע מענטש? פרעגט די גמרא ולא, מ'טרעפט נישט א זאך וואס איז אסור לזה און מותר לזה, והרי תרומה וקדשים, תרומה וקדשים איז א מאכל שאסורה לזה ומותרת לזה, כהנים קענען עס עסן, זרים קענען נישט, זעהט מען ס'איז פארהאן איסורים וואס איז נאר כלפי זה נישט כלפי א צווייטע, זאגט די גמרא אוודאי ביסטו גערעכט מען טרעפט איסורים וואס איז מותר לזה ואסור לזה, איך וויל אבער וויסן באיסור אישה קאמרינן ווי טרעפט מען אין איסורי אישות אז ס'זאל זיין א מושג אז ס'איז דא א איסור אישות כלפי איינס און ס'איז כלפי א צווייטע איז מותר, זאגט די גמרא וואס הייסט מען טרעפט עס קלאר אזוי והרי עריות באישות זאגט די גמרא באיסור אישה קאמרינן, פרעגט די גמרא וואס הייסט אפילו ביי אישות טרעפט מען והרי עריות, די אלע איסורי עריות דאס איז איסורי עריות איסורי אישות לכאורה, און ס'איז אויך דא אזא מציאות, די עריות איז נישט אסור צו יעדע איינע, א בת איז אסור צו איר טאטע, זי איז נישט אסור צו א צווייטע, די אלע עריות זענען נאר אסור צו די קרובים, איז מותר לזה ואסור לזה, זאגט די גמרא באישות קאמרינן, איך רעד נישט וועגן עריות וואס איז אסור מצד הערוה און מצד קירבה, איך רעד אן איסור עריות פון אישות, ווי טרעפט מען א איסור פון אישות פון אשת איש אז די איסור איז מחמת די אישות און ס'זאל זיין מותר לזה ואסור לזה, זאגט די גמרא מען טרעפט עס זייער קלאר, הרי אשת איש, יעדע אשת איש, זי איז מותר לבעלה און זי איז אסור על כולא עלמא מחמת די אישות, זעהט מען קלאר אז ס'איז דא אזא מציאות אז ס'איז דא א אישות וואס אסר'ט פאר איינס און ס'אסר'ט נישט פאר די אנדערע, פאר די בעל איז מותר, פאר יענער איז אסור, ממילא דא אויך, ממילא דא די זעלבע קשיא, וואס פרעגט ער, פרעגסטו א קשיא אויף ר' אלעזר, אז לויט ר' אלעזר קומט אויס אז די פרוי וואס איז מגורשת חוץ מפלוני איז ער מותר צו כולי עלמא און זי איז אסור, צו די פלוני פרעגסטו א קשיא ווי טרעפט מען אזא מושג אז ס'זאל זיין א איסור אשת איש כלפי פלוני און כלפי אנדערע מענטשן איז ער מותר, יעדע אשת איש איז אזוי, ס'איז מותר כלפי די בעל און ס'איז אסור לכולי עלמא, זאגט די גמרא הייני פירכא דאס איז טאקע די פירכא וואס מען פרעגט אויף רבי יוסי הגלילי, פרעגט די גמרא נאכאמאל די זעלבע שאלה איבער מאי, וויאזוי האט רבי יוסי הגלילי אפגעטייטשט די שיטה פון רבי אלעזר, בעל מנת צי בחוץ? אילימא בעל מנת איז דעמאלטס איז פארשטיי איך נישט רבי יוסי גלילי'ס קשיא, רבי יוסי גלילי'ס קשיא איז געווען אז מען זעהט אן איסור אשת איש כלפי די עלמא איז נישט דא קיין איסור אשת איש און כלפי די פלוני איז דא אן איסור אשת איש, טאמער דו זאגסט מיר אז רבי אלעזר'ס שיטה איז געווען ווען ער האט געזאגט על מנת איז נישט דא קיין איסור אפילו כלפי די פלוני הרי הותרה אצלו בזנות, טאמער איך זאג על מנת איז די פשט אז בעצם ס'איז געווען א גט אפילו כלפי פלוני, די פרוי איז אינגאנצען נתגרש מבעל הראשון, ס'איז נישט דא איבערגעבליבן קיין שום אישות, ס'איז דא א תנאי, אזוי ווי זי האט מתנה געווען אז טאמער דו ווילסט די גט זאל חל זיין איז נאר בתנאי דו האסט נישט חתונה מיט פלוני, אבער נישט די פשט אז ס'איז געבליבן א אישות כלפי פלוני, והא ראיה, והא ראיה, ווייל טאמער זי איז מזנה מיט פלוני איז נישט קיין פראבלעם, די גאנצע תנאי איז געווען טארסט נישט חתונה האבן מיט פלוני, אבער מזנה זיין מיט פלוני איז נישט קיין פראבלעם, ווען זי איז מזנה מיט פלוני הייסט עס נישט אז פלוני האט מזנה געווען מיט אן אשת איש, איז זעהט מען אז די גט ארבעט אפילו כלפי איר, אפילו כלפי איר איז הותר די אשת איש, ס'איז דא א תנאי טארסט נישט חתונה האבן, איז דאס טענה'ט די גמרא הרי הותרה אצלו בזנות, איז טאמער ס'איז מותר אצלו בזנות איז א גילוי אז ס'איז נאר א תנאי, אבער ס'איז נישט די פשט אז זי נישט מותר, די אישה איז נישט מותר כלפי יענעם, ניין זי איז מותר להכל, איז ממילא קען מען נישט לערנען לויט רבי יוסי הגלילי אז ער האט פארשטאנען אז די שיטה פון רבי אליעזר איז ווען ער זאגט דא על מנת, אלא מאי ס'מוז זיין בחוץ, ס'מוז זיין רבי יוסי הגלילי האט פארשטאנען אז רבי אליעזר'ס שיטה איז אז. ער איז מתיר ווען מ'זאגט חוץ, ווען מ'זאגט חוץ פארשטיי איך שוין וואס רבי יוסי הגלילי האט געפרעגט, איך זאג חוץ איז די פשט אז ס'נאך אלץ דא אישות כלפי פלוני, און ממילא אפילו זנות וואלט טאקע געווען אסור, אויף דעם טענה'ט ער ווי טרעפט מען א איסור אשת איש אז פאר יענע איז מותר פאר יענע איז אסור, און די גמרא ענטפערט אז ס'איז יא שייך מ'זעט דאך יעדע אשת איש איז דאך אזוי, יעצט זיי גייט מען צו רבי עקיבא, נענה רבי עקיבא ואמר, ס'קען נישט זיין רבי אליעזר איז גערעכט אז די גט איז א גוטע גט כלפי כולי עלמא אבער זי בלייבט אסור פאר די פלוני, ווייל אויב אזוי הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק, והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה, ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו, לא נמצא גט בטל ובניה ממזרים, ממילא קען נישט זיין רבי אליעזר איז גערעכט, ווייל ס'קען אויסקומען א געוואלדיגע מכשול, אז שפעטער נאך זי האט געהאט קינדער פון א זיווג איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט די פלוני וועט עס מבטל זיין די גט למפרע ס'וועט אויסקומען אז די פריערדיגע קינדער זענען ממזרים. איז פרעגט די גמרא, איך פארשטיי נישט די פירכא, אי הכי, טאמער דאס איז א פירכא, איז אויב אזוי בכולה תנאי דעלמא נמי לא תנסב, יעדע מאל א מענטש איז מגרש על תנאי, אפילו די תנאי האט גארנישט איינגעלייגט מיט לא תנשא, סתם הרי את מגורשת, על מנת שתתני לי מאתים זוז, זאל מען זאגן, לא תנסב, די פרוי קען נישט חתונה האבן, וואס זאל מען חושש זיין, זי העט חתונה האבן, און זי העט האבן קינדער, און שפעטער דילמא לא מקיימא ליה לתנאיה, די פרוי העט נישט מקיים זיין, זי העט נישט געבן די מאתים זוז, ונמצא גט בטל. למפרע, און ווען זי האט חתונה געהאט האט זי געהאט קינדער, דאס איז געווען א אשת איש ובניה ממזרים, איז ממילא דאס איז נישט קיין טענה אז לויט רבי אליעזר וועט אויסקומען א געפערליכע מכשול, יעדע מאל וואס איז דא א גט על תנאי איז שייך ס'זאל ארויסקומען א מכשול, טאמער מ'איז נישט מקיים די תנאי, און אף על פי כן שטייט נישט אין ערגעץ אז די גט איז נישט קיין גט, זאגט די גמרא היינו פירכא, דאס איז טאקע געווען די פירכא אויף רבי עקיבא. זאגט די גמרא נאכאמאל לאמיר וויסן לויט רבי עקיבא וויאזוי האט רבי עקיבא אפגעלערנט די שיטה פון רבי אליעזר, ובמאי. וויאזוי האט רבי עקיבא פארשטאנען די שיטה פון רבי אליעזר בחוץ צי בעל מנת? אילימא בחוץ, אז רבי עקיבא האט אפגעלערנט פשט אין רבי אליעזר ביי חוץ, אז ער האט געזאגט איך בין נאר מתיר די אישות כלפי די עלמא אבער כלפי פלוני איז נאך אלץ דא א קשר פון אשת איש און ממילא ביסט אסור צו פלוני אלץ אשת איש, פרעגט די גמרא אילימא בחוץ, איז אויב אזוי וואס זאג איך? אז נאך די ערשטע מאן, נאך די מיטעלע מאן שטארבט טאר זי נישט חתונה האבן מיט פלוני, וואס הייסט, מישרא שרי ר' אליעזר, אזוי ווי די גמרא האט געפרעגט פריער, דתניא מודה היה ר' אליעזר במגרש את אשתו, ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, ווען איינער האט געמאכט א שיור אין די גט, און ס'איז נאך אלץ געבליבען אישות כלפי די פלוני, והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתארמלה או נתגרשה, האלט רבי אליעזר שמותרת לזה שנאסרה עליו אזוי האט מען פריער געזאגט פון תוספות, ווייל ווען די צווייטע האט חתונה געהאט מיט איר איז נתרוקן די גאנצע אישות, איז פקע די אישות פון די ראשון לגמרי, און יעצט איז שוין מער נישט דא קיין איסור אויף די פלוני. איז בכלל פארשטייט מען נישט אויב אזוי וואס איז רבי עקיבא וואס וואס פרעגט רבי עקיבא אז ווען זי איז געגאנגען יעצט און זי האט חתונה געהאט מיט די פלוני איז נמצא די קינדער זענען ממזרים וואס הייסט ס'איז קיינמאל נישט געווען דא קיין איסור יעצט נאך די מיתה פון די צווייטע נישט דא קיין איסור חתונה מיט די פלוני אלא בעל מנת, בהכרח רבי עקיבא האט פארשטאנען די שיטה פון רבי אליעזר בעל מנת, אבער באמת איז דא א שטארקע קשיא דא, וואס איז געווען די גמרא'ס הוה אמינא לויט רבי עקיבא אז ער זאל אפלערנען די פשט אין רבי אליעזר מיט חוץ? אזוי פרעגט די מהרשל אזוי פרעגן די ראשונים, טאמער רבי אליעזר רעדט בחוץ איז וואס איז בכלל רבי עקיבא'ס טענה? רבי עקיבא טענה'ט, טאמער וועט זי חתונה האבן מיט איינער, זי וועט האבן קינדער, און די מאן וועט שטארבן, זי וועט חתונה האבן נאכדעם מיט די פלוני, וועט נתבטל ווערן די גט למפרע וועט אויסקומען אז די צווייטע מאן האט חתונה געהאט מיט אן אשת איש און די קינדער זענען ממזרים. ווען איך זאג אז ער האט געזאגט חוץ, איז נישט שייך אזא מציאות, חוץ איז נישט קיין תנאי, חוץ איז די פשט אז די גט איז א גט כלפי כולי עלמא, נישט קיין נפקא מינה וואס דו טוסט, אפילו דו האסט חתונה מיט פלוני די גט בלייבט א גט. כלפי פלוני טארסטו נישט חתונה האבן ווייל ס'איז דא חוץ ווייל איך האב קיינמאל נישט געמאכט קיין גט כלפי פלוני, כלפי פלוני ביסטו נאך אלץ אן אשת איש, איז ממילא אין הכי נמי, מ'טאר טאקע נישט חתונה האבן מיט פלוני, אבער טאמער מ'האט חתונה געהאט מיט פלוני, האט זי עובר געווען א איסור, זי האט חתונה געהאט מיט אן אשת איש, אבער עס האט נישט קיין שייכות מיט די פריערדיגע חתונה, ס'איז נישט מבטל קיין שום גט למפרע, ווייל די גט איז נישט תלוי אין דאס חתונה האבן מיט פלוני, ס'איז נישט קיין תנאי. איז וואס מיינט נמצא גט בטל ומפריה? איז בהכרח טאמער ער זאגט נמצא גט בטל למפרע האט ער פארשטאנען אז די גאנצע גירושין איז געווען א גירושין על תנאי, און ממילא טאמער דו האסט שפעטער חתונה מיט פלוני איז נתגלה אז די תנאי איז נישט מקויים געווארן און ממילא איז בטל גט למפרע דעמאלטס איז דא א נידון פון בניה ממזרים האט די גמרא געדארפט תיכף פארשטיין אז רבי עקיבא לערנט אז רבי אליעזר רעדט זיך פון על מנת נישט פון חוץ אזוי פרעגן אלע די מהרשל די מהרשא די ראשונים איז זאגט די מהרשא אז אין הכי נמי, דאס איז א פשוט'ע קשיא, מ'וואלט געקענט פרעגן די קשיא, נאר די גמרא האט געוואלט בעסער פרעגן די קשיא, אז רבי אליעזר, וואס מ'האט שוין געפרעגט פריער, איינמאל מ'האט שוין געזאגט די קשיא וויל מען נאכאמאל דערמאנען די זעלבע קשיא, אז לויט רבי אליעזר, איינמאל די מיטעלע מאן שטארבט, איז נתרוקן די גאנצע אישות פון די ראשון, און ממילא נישט דא קיין שום פראבלעם חתונה האבן מיט די פלוני. זאגט די גמרא ווייטער, דאס איז געווען די ערשטע מהלך אין רבי עקיבא, ס'איז אבער געווען א דבר אחר אין רבי עקיבא, זאגט די גמרא, דבר אחר, הרי שהיה, נאך א טענה וואס רבי עקיבא פרעגט אויף די שיטה פון רבי אליעזר, הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן, וואס וואלט געווען ווען דעי פלוני איז א כהן, ומת המגרש, די מגרש איז נאכדעם געשטארבן, לכאורה לא נמצאת אלמנה אצלו, ס'איז דאך בעצם אן אלמנה ביי אים, ווייל כלפי אים איז זי קיינמאל נישט געווען קיין גרושה, ווייל פאר אים איז נישט חל געווארן די גט, איז אויב אזוי, איז אצלו איז אן אלמנה, איז א גרושה אצל כל אדם, און אף על פי כן, איז זי אסור צו אים אלס גרושה, פארוואס הגם כלפי אים איז זי נישט קיין גרושה אבער ס'איז גענוג אז זי האט א שם גרושה בעלמא צו אסר'ן אויף אים אויך, איז אויב אזוי פרעגט רבי עקיבא וקל וחומר, מה דאך גרושה שהיא קלה וואס איז אן איסור קל ס'נאר אן איסור לאו, אף על פי כן אסירה משום צד גירושין שבה, קען די איסור גרושה אסר'ן פאר א כהן הגם כלפי אים איז די פרוי נישט קיין גרושה, אבער וויבאלד ס'איז דא א צד גרושה כלפי אנדערע איז דאס גענוג אז ס'אסר'ט אויף אים, איז א אשת איש וואס איז א חמורה וואס איז א גאר חמור'דיגע איסור ס'איז א חייבי כריתות לא כל שכן איז וויאזוי זאגט רבי אליעזר אז די פרוי קען חתונה האבן לעלמא לכאורה וויבאלד זי בלייבט נאך אן אשת איש כלפי די פלוני איז דאך דא א צד אישות איז די צד אישות פון פלוני זאל אסר'ן לעלמא איז פרעגט די גמרא ובמאי. וויאזוי די לויט די דבר אחר וויאזוי פארשטייט רבי עקיבא פשט אין רבי אלעזר? על מנת צו חוץ? אילימא בעל מנת, ווען ער וואלט פארשטאנען פשט אין רבי אלעזר איז על מנת, דאס הייסט ער האט געמאכט בעצם א גט על כל אופן, הרי את מותרת לכל אדם, נאר ס'איז דא א תנאי, טארסט נישט חתונה האבן מיט פלוני. איז אויב אזוי וואס זאגסטו אז. דאס איז א פרוי וואס האט א צד גירושין, ס'איז נישט קיין צד גירושין, הרי גרושה אצלו בזנות. כלפי די פלוני איז אויך א גרושה, ווייל ער קען דאך מזנה זיין מיט איר, דאס הייסט ווען ער איז מזנה מיט איר, הייסט עס נישט ער האט מזנה געווען מיט אן אשת איש, די חוץ איז, די תנאי איז געווען, טאמער איך לערן על מנת, די תנאי איז געווען לא תנשא לפלוני. ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין תנאי קענסט נישט מזנה זיין מיט פלוני, די תנאי איז געווען לא תנשא לפלוני, אבער ווען זי איז מזנה מיט פלוני איז נישט בטל די גט, ממילא איז אפילו כלפי די פלוני ס'איז אויך דא א גט, איז ממילא איז שוין בטל די גאנצע קל וחומר, די קל וחומר איז געווען מה דאך ביי איסור קל זעהט מען אז אפילו א צד גירושין שטערט, כל שכן ביי אשת איש א צד אשת איש שטערט, דא דאס איז נישט קיין צד גירושין וואס שטערט, די סיבה פארוואס די כהן קען נישט חתונה האבן מיט איר, איז ווייל ס'איז דא א ווען דעי פלוני איז א כהן קען ער נישט חתונה האבן, נישט מחמת צד גירושין כלפי אנדערע מענטשן, מחמת די גירושין וואס איז דא כלפי אים, ביי אים הייסט אויך די פרוי א גרושה, והא ראיה אז ווען ער איז מזנה מיט איר איז ער נישט עובר בזנות מיט אן אשת איש, דווקא חתונה האבן טאר ער נישט, אויב אזוי וועגן דעם איז עס אסור פאר אים אלס גרושה, ווייל ס'איז דא א צד גירושין כלפי אים, אבער בנוגע בעלמא צו אסר'ן ווייל ס'איז דא א צד אשת איש כלפי פלוני, ווער זאגט א צד אשת איש פאר א צווייטער זאל אסר'ן פאר יענעם? איז ממילא זאגט די גמרא בהכרח אלא בחוץ, מוז זיין אז די דבר אחר און רבי עקיבא האט פארשטאנען אז די פשט אין רבי אליעזר איז חוץ, און מילא ווען איינער זאגט הרי את מגורשת חוץ, מיינט עס אז כלפי די פלוני איז זי נישט קיין גרושה בכלל, און אף על פי כן זאגט מען אז טאמער די בעל שטארבט טאר זי נישט חתונה האבן מיט פלוני וואס איז א כהן ווייל זי הייסט א גרושה, פון וואו איז זי א גרושה? נאר כלפי אנדערע מענטשן זעהט מען אז אפילו ביי איסור הקל א שם גרושה כלפי אנדערע שטערט, כל שכן ביי אשת איש. פרעגט די גמרא, קומט דאך יעצט אויס אז די צוויי עה, ס'איז דא צוויי לשונות פון רבי עקיבא, ס'איז דא די ערשטע מהלך פון רבי עקיבא וואס ער פרעגט אז נמצא גט בטל למפרע, און ס'איז דא די דבר אחר פון רבי עקיבא וואס ער פרעגט די קל וחומר. די צווייטע, די דבר אחר אין רבי עקיבא האט מען דאך מוקים זיין ער האט פארשטאנען רבי אליעזר גייט חוץ, און די שיטה וואס האט געזאגט נמצא גט בטל למפרע האט פארשטאנען אז רבי אליעזר רעדט זיך ביי על מנת. פרעגט די גמרא ממה נפשך, רבי עקיבא, אי חוץ סבירא ליה, לותיב חוץ, ואי על מנת סבירא ליה לותיב על מנת, ער קען דאך נישט טאנצן אויף ביידע חתונות, די קשיות די צוויי קשיות שטימען נאר, איינע שטימט נאר ווען ער פארשטייט חוץ און איינע שטימט נאר ווען ער פארשטייט על מנת, איז וועלכע ער האט פארשטאנען יענע קשיא זאל ער פרעגן ער קען נישט פרעגן די ביידע קשיות אויף די זעלבע מאל, זאגט די גמרא רבי עקיבא שמיע ליה דאיכא דמאן דאמר חוץ, ואיכא דאמר על מנת, ער האט געהערט אז ס'איז דא צוויי שיטות וויאזוי אפצולערנען רבי אליעזר. איז מאן דאמר חוץ, האי פירכא, מאן דאמר על מנת, האי פירכא. פרעגט די גמרא ומאי פירכא, אונז האבן מסביר געווען די פירכא אויף די אלע קשיות, אבער די לעצטע קשיא די דבר אחר אין רבי עקיבא האט מען נישט געזאגט וואס די פירכא אויף די קשיא איז, וואס איז די פירכא, רבי עקיבא האט געהאט א טענה אז טאמער, ער האט דאך געלערנט יעצט אין די דבר אחר אז רבי אליעזר רעדט זיך בחוץ, און מילא האט ער געהאט א קשיא, איך זעה אז רבי אליעזר זאגט בחוץ, וואס ס'בלייבט א אשת איש כלפי די פלוני, איז די הלכה אז ס'איז אסור לפלוני, און אפילו די פלוני איז א כהן, וואלט זי געווען שפעטער אסור ווען די מאן שטארבט, וואלט זי געווען אסור אלץ גרושה, איי זי איז דאך נישט קיין גרושה כלפי פלוני, ווייל כלפי פלוני איז דאך נישט געווען קיין גט, איז כלפי פלוני איז זי נאך אלץ אן אשת איש, פארוואס איז זי אסור אלץ גרושה לפלוני, אלץ די צד גירושין כלפי די עלמא, זעהט מען אז אפילו א צד גירושין ביי א צווייטע קען אסר'ן, קען אסר'ן אלץ די איסור גרושה, איז אויב אזוי כל שכן א צד אשת איש בעלמא זאל קענען אסר'ן, איז וואס איז די פירכא אויף דעם? זאגט די גמרא, אי נימא, איסור כהונה שאני, אפשר דאס איז די פירכא, די פירכא איז אז וואס ברענגסטו מיר א ראיה אז טאמער די איסור גרושה וואס איז קל קען גורם זיין א איסור אפילו ווען ס'איז דא א צד גרושה, קל וחומר די איסור אשת איש, ניין, די איסור גרושה אפילו ס'איז קל, אבער וויבאלד גרושה איז א איסור פון כהן, איסורי כהונה זענען אסאך מער חמור, מ'זעט די תורה האט זייער מחמיר געווען אויף כהנים, איז אפשר טאקע הא גופא וויבאלד ס'איז א איסור גרושה וועגן דעם האט מען מחמיר געווען פאר א כהן הגם ס'איז נישט קיין גרושה כלפי אים, ס'איז גענוג ס'איז א גרושה כלפי אחרים. אבער די איסור אשת איש וואס גייט אן ביי אנדערע איסורים ס'איז נישט קיין איסור וואס האט צוטון מיט כהן, דארטן איז מען נישט אזוי מחמיר. זאגט די גמרא טאמער דאס איז די פירכא איז דאס נישט קיין פירכא, ווייל הא רבי אליעזר נמי מאיסור כהונה קמייתי לה, דו ווילסט דאך פרעגען א פירכא אויף רבי אליעזר, רבי אליעזר, רבי עקיבא גייט דאך אין שיטת פון רבי אליעזר, רבי אליעזר האט געהאלטען אז די מען קען יא צושטעלן איסור כהונה צו אנדערע איסורים, ווייל וואס איז געווען רבי אליעזר'ס מקור אז מען קען אסר'ן די אז מען קען געבען א גט חוץ מפלוני, איי לכאו' ס'איז דא א שיור בגט, האט ער געזאגט ווייל מען לערנט עס פון אישה גרושה מאישה, זעהט מען אז ס'איז דא אזא מציאות פון א גרושה וואס איז נאר א גרושה כלפי די מאן, ממילא אזוי ווי זי איז נאר א גרושה כלפי די מאן אסר'ט עס מצד די דין גרושה לכהן, איז הוא הדין זי האט זי א דין גרושה כלפי קענען חתונה האבן מיט מיט אנדערע מענטשן, ס'זאל מפקיע זיין די אישות, זעהט מען אז רבי אליעזר האט צוגעשטעלט איסורי כהונה צו אנדערע איסורים, ממילא דאס איז נישט קיין טענה איסורי כהונה שאני, זאגט די גמרא, ניין, רבא וואס האט געזאגט אז אלע האבן א פירכא, רבא כרבי ינאי משום זקן אחד קמתני, רבא האט געלערנט אז די פשט די מקור פון רבי אליעזר איז נישט פון די פסוק אישה גרושה מאישה, ווייל אין הכי נמי, מען קען טאקע נישט צושטעלן איסורי כהונה, איסורי כהונה קען זיין וויבאלד מען איז אזוי מחמיר און די כהנים האבן אזויפיל חומרות, ממילא איז גענוג ס'זאל זיין א גרושה פאר איין מענטש און ס'הייסט נאך אלץ א גרושה לכהן, כלפי אנדערע איסורים איז נישט דא די דין. נאר וואס איז געווען די מקור פון רבי אליעזר? די אנדערע מקור ווייל שטייט והיתה לאיש אחר איז משמע אז אפילו די גירושין איז נאר מתיר לאיש אחד האט עס א שם גירושין. ממילא איז די פירכא וואס רבא וועט פרעגן אויף די דבר אחר אין ר' עקיבא איז האסט נישט קיין קל וחומר ווייל איסור כהונה שאני, און רבי אליעזר אליין האלט טאקע איסור כהונה שאני. זאגט די גמרא ווייטער, אמר להם רבי יהושע אין משיבין את הארי לאחר מיתה, מ'קען נישט אפפרעגן רבי אליעזר ווייל ער לעבט שוין נישט, למימרא דרבי יהושע כוותיה סבירא ליה, ס'משמע אז רבי שיע טענה'ט אז ניין, מ'קען נישט אפפרעגן רבי אליעזר ווייל רבי שיע כאילו האלט ווי די שיטה פון רבי אליעזר, פרעגט די גמרא ס'איז דאך נישט אמת, והא איהו נמי מיפרך קפריך, מ'וועט זעהן באלד וואס די פריך איז, אבער אונז ווייס מען דאך אז רבי שיע האט אויך געפרעגט א קשיא אויף רבי אליעזר'ס שיטה, איז ממילא וואס נעמט ער זיך אן דא פאר רבי אליעזר? זאגט די גמרא, הכי קאמר להו לדידי נמי אית לי פירכא, איך האב אויך א פראבלעם מיט רבי אליעזר'ס שיטה. מיהו, מ'קען דאך נישט פרעגן יעצט קיין קשיות, בין לדידי בין לדידכו, סיי איך מיט מיין קשיא, סיי ענק מיט ענקערע קשיות, אין משיבין את הארי לאחר מיתה, נאך מיתה קען מען נישט פרעגן קיין קשיות, ווייל ס'איז יתכן ווען ער וואלט געלעבט וואלט ער געווען בכח צו ענטפערן אלע אונזערע קשיות. פרעגט די גמרא מאי פירכא דרבי שיע? שטייט אז רבי שיע האט אויך געהאט א פירכא אויף רבי אליעזר, וואס איז רבי שיע'ס פירכא? דתניא, אמר רבי שיע, מקיש קודמי הוויה שניה לקודמי הוויה ראשונה, ווייל אין די פרשה פון גירושין שטייט אין פסוק כי יקח איש אישה, דאס איז די קידושין ראשונה, כי יקח איש אישה, ומצא בה ערות דבר, און ער גיט איר א גט, ויצאה והיתה לאיש אחר איז די צווייטע קידושין, איז בין איך מקיש קידושין שניה לקידושין ראשונה, אזוי ווי וואס איז געווען די מצב פון די אישה קודם די ערשטע קידושין, קודם די ערשטע קידושין, האט זי נישט געהאט קיין שום שייכות מיט קיין שום מענטש, זי איז נישט געווען אגוד, זי איז נישט געווען צוגעבינדן צו קיין שום מענטש. מה קודם הוויה ראשונה, אזוי אזוי ווי פאר די לכתחילה'דיגע קידושין, דלא אגידא באיניש אחרינא, די פרוי איז א פנויה, זי האט נישט קיין שום קשר מיט קיין שום מענטש, איז אף קודם הוויה שניה, אויך נאך די גט, ווען ס'קומט צו והיתה לאיש אחר, מוז זיין א מצב כדי עס זאל זיין קידושין פאר א צווייטע מענטש נאך א גט, מוז זיין דלא אגידא באיניש אחרינא. אז זי איז שוין מער נישט אגוד בכלל אין קיין שום מענטש, דאס הייסט אז די גט מוז זיין א כורת לגמרי, איז ממילא לויט רבי אליעזר דאך נישט אזוי, ווייל רבי אליעזר זאגט אז איך קען אפילו געבן א גט וואס איז חוץ מאיש פלוני, קומט אויס אז די גט האט נישט כורת געווען כלפי איש פלוני, זי איז נאך אלץ אגוד אין די ערשטע מאן אויף בנוגע איש פלוני, אויב אזוי איז דאס נישט דומה צו הוויה ראשונה, אזוי ווי הוויה ראשונה איז נישט געווען אגוד אין קיינעם, מוז קודם הוויה שניה אויך זיין נישט אגוד אין קיינעם און ממילא די גט מוז אויפטוהן א כריתות לגמרי, נישט ווי ר' אליעזר. זאגט די גמרא גופא. מודה ר' אליעזר, אונז האבן געזעהן ווי פריער די שיטה אז אפילו אונז זאגן דא ווען איינער זאגט דא חוץ איז די הלכה אז ס'בלייבט א שיור אין די אישות און ממילא קען זי נישט חתונה האבן מיט די פלוני ווייל כלפי די פלוני איז זי א אשת איש, אבער מודה רבי אליעזר אז במגרש אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתארמלה או נתגרשה פון די צווייטע יעצט שמותרת לזה שנאסרה עליו יעצט ווערט זי מותר צו דער וואס איז געווען לכתחילה אסור צו די פלוני אזוי ווי תוס' האט מסביר געווען ווייל זי האט חתונה געהאט מיט די צווייטע איז אינגאנצען נתרוקן געווארן די אישות פון די ראשון צו די שני, יעצט ווען די צווייטע שטארבט איז שוין מער נישט געבליבן קיין אישות ביי די ראשון. השיב ר' שמעון בן אלעזר תשובה לדברי ר' אליעזר היכן מצינו שזה אוסר וזה מתיר. ס'הייסט אזוי, די ערשטע ווען ער האט חתונה געהאט מיט איר האט ער דאך גע'אסר'ט אכולי עלמא, אפילו נאך די גט, וויבאלד ער האט געזאגט חוץ, האט איר ווייטער גע'אסר'ט אויף פלוני, ווער וועט איר מתיר זיין צו די פלוני? די צווייטע וואס האט מיט אים חתונה געהאט? ווי טרעפט מען אזא מושג אז איין מענטש זאל זיין די אוסר און א צווייטער זאל קענען מתיר זיין וואס די ערשטע האט גע'אסר'ט? פרעגט די גמרא ולא, ס'איז נישטא אזא מציאות, והרי יבמה, ביי יעדע פאל פון יבמה, דבעל אוסר ויבם מעתיר. יעדע יבמה, די בעל אין מיט זיין ערשטע קידושין האט איר גע'אסר'ט אכולי עלמא, און די יבם מיט זיין חליצה וועט מעתיר זיין די אישה לעלמא, זעהט מען אז איינער האט גע'אסר'ט און א צווייטער האט מעתיר געווען, איז דא אזא מציאות. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין דמיון, התם יבם הוא קאסר לה, די בעל האט איר נישט גע'אסר'ט, די בעל האט נאר גע'אסר'ט כל זמן ער לעבט, די רגע די בעל שטארבט מצד די בעלות איז ער מותר לכולי עלמא, והא ראיה ווען ס'וואלט נישט געווען קיין יבם, ווען ער וואלט נישט געהאט קיין ברודער, אדער ווען ער וואלט געהאט קינדער, וואלט די הלכה געווען אז די פרוי איז מותר לכל, ממילא נישט די בעל אסר'ט איר נאך די מיתה, נאר די יבם הוא דקאסר לה, וויבאלד ס'איז דא א יבם, ער שאפט דא אז די פרוי איז אסור לעלמא, טאמער ער איז די אוסר, דאן קען ער זיין די מתיר, התם יבם הוא דקאסר לה, דאי מבעל מצד די בעל הא שריא וקיימא זי איז מותר תיכף אחר מיתתו איז אויב אזוי איז נישט קיין קשיא די יבם איז די אוסר די יבם איז די מתיר פרעגט די גמרא והרי נדרים איך טרעף ביי נדרים דנודר אוסר די נודר וואס מאכט די נדר ער אסר'ט אויף זיך קומט א צווייטע א חכם און ער איז מתיר זעהט מען אז דער וואס האט מתיר געווען נישט דער וואס האט גע'אסר'ט זאגט די גמרא ניין ביי חכם איז נישט די פשט א צווייטע איז מתיר האמר רבי יוחנן איין חכם מתיר כלום אלא בחרטה וויאזוי איז א חכם מתיר די נדר ער קומט מיט א פתח און א חרטה אז די נודר זאל מתחרט זיין וועט אויסקומען אז מעיקר הדבר מ'האט עוקר געווען די נדר מעיקרא אז ווען די נודר וואלט געוואוסט מתחילה אז ס'וועט זיין כך וכך וואלט ער קיינמאל נישט געמאכט די נדר איז ער מתחרט לגמרי קומט אויס אז די פשט אין די היתר נדרים איז אז די נדר איז קיינמאל נישט חל געווארן ס'איז דאך געווען א טעות אדעתא דהכי האט ער קיינמאל נישט געמאכט קיין נדר איז נישט די חכם איז מתיר די נדר די חכם טוט אויף אז די נדר איז נדר אליין איז בטל מאליו. פרעגט די גמרא זייער גוט ביי חכם וואס איז עוקר נדר מעיקרא, אבער איך טרעף דעם מושג אז א צווייטער זאל מתיר זיין אן אנדערער'ס איסור ביי הפרה הרי הפרת הבעל, דאישה נודרת ובעל מפר, און דארטן גייט עס אן חרטה, די בעל מוז נישט טרעפן קיין פתח, זעט מען א צווייטער קען מתיר זיין יענעמ'ס איסור. זאגט די גמרא נו דארטן איז אויך נישט קיין ראיה ווייל התם ווייסטו פארוואס הפרה ארבעט כדרב פנחס משמיה דרבא, דאמר רב פנחס משמיה דרבא, וויאזוי ארבעט הפרה? ווייל כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, ווייל מען נעמט אן אז די פרוי ווען זי מאכט א נדר איז מאכט זי די נדר ס'זאל נאר חל זיין כדי ס'איז א תנאי, ס'איז נאר חל אויף ווי ווייט מיין מאן איז מסכים, ווען די מאן איז נישט מסכים, אדעתא דהכי האב איך נישט נודר געווען, איז ווייטער נישט די פשט די בעל איז מתיר, די פרוי אליין האט קיינמאל נישט נודר געווען אדעתא דהכי. זאגט די גמרא. וואס איז געווען די פירכא וואס בלייבט יא א פירכא אויף רבי אלעזר? די פירכא פון רבי אלעזר בן עזריה, וואס איז געווען זיין פירכא? נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, כריתות שטייט אין די תורה וכתב לה ספר כריתות, כריתות מוז זיין דבר הכורת בינו לבינה, ממילא הא למדת פון די פסוק זעהט מען שאין זה כריתות, טאמער דו זאגסט אז כלפי פלוני איז נישט דא קיין גט, איז דאס נישט קיין דבר הכורת בינו לבינה, ווייל זי איז נאכאלץ מקושר צו די בעל. פרעגט די גמרא לכאורה איז עס א שטארקע טענה, ורבנן די אלע אנדערע פיר די אלע אנדערע דריי תנאים וואס האבן נישט געפרעגט די פירכא האי כריתות מאי עבדי ליה, פארוואס האבן זיי נישט געפרעגט די קשיא פון רבי אלעזר בן עזרי' ס'איז דאך דא א פסוק פון כריתות, פארוואס האט די פסוק פון כריתות זיי נישט געבאדערט? זאגט די גמרא ווייל זיי נוצן די פסוק פון כריתות פאר אן אנדערע דרשה, מיבעיא ליה לכדתניא, טאמער איינער גיט א גט און ער זאגט הרי זה גיטך, מיט א תנאי, על מנת שלא תשתי יין אדער על מנת שלא תלכי לבית אביך, און ער לייגט צו לעולם, ביסט אייביג צוגעבינדן צו די תנאי, לעולם כל ימי חייך טארסטו נישט טרינקען קיין וויין, איז די הלכה איז אין זה כריתות, ווייל ס'פעלט אן, דאס דאס קומט די תורה מגלה זיין מיט כריתות, אז די גט מוז זיין א דבר הכורת, דא לעולם ועד כל ימי חייה איז זי מיתלא תלוי אין די בעל ווייל די גאנצע גירושין איז נאר ווי ווייט זי איז מקיים די תנאי, איז א גאנצע לעבן מוז זי מקיים זיין די תנאי כדי זאל הייסן א מגורשת, אויב אזוי פעלט עס אין כריתות, ווען ער מאכט די תנאי שלא תשתי יין שלושים יום, הרי זה כריתות, ווייל זי איז נישט אגוד א גאנץ לעבן, ממילא צום סוף וועט זיין א כריתות, זי האט נאך דרייסיג יום וועט אויסקומען זי האט מקיים געווען די תנאי, און יעצט איז זי מגורשת אן קיין שום קשר צו די בעל.

ער זאגט ווי לאנג די בעל זאגט ווי לאנג די בעל וועט לעבן טאר זי נישט טרינקען קיין וויין אין זה כריתות אבער טאמער ער זאגט כל ימי חיי פלוני ווי לאנג פלוני וועט לעבן טארסטו נישט טרינקען קיין וויין הרי זה כריתות פרעגט די גמרא מאי שנא חיי פלוני וואס עפעס חיי פלוני איז יא א גט ווייל זי איז נישט אגוד א גאנץ לעבן אין די תנאי דדילמא מאית קען זיין די פלוני וועט שטארבן בחייה פון די אישה, וועט אויסקומען אז נאך די פלוני שטארבט און מקיים ליה לתנאי, האט זי מקיים געווען די תנאי, ווייל זי האט טאקע נישט געטרינקען וויין כל זמן פלוני האט געלעבט, יעצט אז פלוני איז געשטארבן קען זי טרינקען וויין, איז די תנאי שוין נתקיים געווארן, יעצט איז זי נישט אנגעהאנגען בכלל אין די בעל, אויב אזוי איז דא א כריתות. פרעגט די גמרא אויב אזוי פארוואס חיי דידי איז נישט דא קיין כריתות, אפילו ער איז תולה די איסור שתיית יין אין חיי דידי נמי, ס'קען זיין דילמא מאית, ס'קען זיין די מאן וועט שטארבן פאר זי שטארבט, אויב אזוי תיכף ווען ער שטארבט קומט אויס מקיימא לתנאי, זי האט מקיים געווען די תנאי אז זי טאקע נישט געטרינקען כל ימי חייו און פון יעצט אן איז זי נישט אגוד גביה, איז פארוואס זאגסטו אז ס'איז נישט דא קיין כריתות, ס'קען דאך אויסקומען אז באמצע ימי חייה וועט זיין א כריתות טאמער ער שטארבט באמצע ימי חייה, זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אלא אימא ווען ער זאגט על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייכי, ווי לאנג דו לעבסט, ווי לאנג די פרוי לעבט, דעמאלטס אין זה כריתות, ווייל א גאנץ לעבן איז זי מיתלא תלוי אין די תנאי, אבער טאמער ער זאגט כל ימי חיי, וחיי פלוני, הרי זה כריתות ווייל ס'קען זיין די פלוני אדער די בעל וועט שטארבן בחייה. בעא מיניה רבא מרב נחמן, טאמער איינער גיט א גט און ער זאגט היום אי את אשתי,

עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם אלא למאן דקא שרי קא שרי לעולם, ווייל כלפי דכולי עלמא חוץ די פלוני איז דאס מותר לעולם ועד, נישט נאר היינט, ס'איז מותר יעדע טאג, ממילא איז געווען א גאנצע גט כלפי די עלמא, אבל הכא לא, דא איז נישט געווען קיין גט כלפי קיינעם מער פון איין טאג, ממילא אזא שיור האט האלט רבי אליעזר איז א פראבלעם, או דילמא לא שנא, ס'נישט קיין נפקא מינה, סוף כל סוף רבי אליעזר האלט מ'קען מאכן א שיור, איז נישט קיין נפקא מינה אזא שיור קען מען אויך מאכן. תיבעי לרבנן, עד כאן לא קאמרי רבנן התם, ווען ער זאגט הרי זה גיטך הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני האלטן די רבנן ס'העלפט נישט, פארוואס נישט? עד כאן לא קאמרי רבנן התם אז ס'העלפט נישט אלא דלא פסקה מיניה לגמרי, ווייל ס'דאך אפילו פאר די איין טאג האט מען קיינמאל נישט אינגאנצן אפגעהאקט די אישות מיט די מאן, ווייל אפילו די ערשטע טאג פון די כריתות איז ער נאך אלץ מקושר מיט די מאן כלפי פלוני, און ממילא האלטן די רבנן דאס איז א פראבלעם, אבל הכי, וויבאלד די ערשטע טאג זאגט ער הרי את מגורשת לכל אדם, אבל הכא כיוון דפסקה וויבאלד די ערשטע טאג איז ער מנותק לגמרי פון די בעל, איז אויב אזוי זאל איך זאגן אז ס'איז חל די גט, און איך זאל זאגן ווייטער כיוון דפסקה פסקה איינמאל אויף איין טאג איז ער פסקה אז ס'איז דא א כריתות לכל אדם, איז ממילא איז טאקע שוין נישט מעגליך זאל זאל צוריק ווערן מארגן זיין ווייב, טאמער היינט איז אינגאנצן דא א כריתות איז ער כרות פון די בעל, וויאזוי ווערט ער מארגן צוריק די ווייב? די איינציגע וועג זי קען צוריק ווערן די ווייב מארגן איז טאמער ער זאגט נאכאמאל הרי את מקודשת. איז זאגט די גמרא יא אזוי איז טאקע מסתבר בתר דבעיא הדר פשטה, מסתברא בין לרבי אליעזר, יעצט זאגט מען אפילו רבי אליעזר בין לרבי אליעזר בין לרבנן דאס איז זייער א שטארקע סברה אז וויבאלד ס'איז נישט דא קיין שום שיור אין די גט אויף היינט, היינט ביסטו אינגאנצן מנותק, איז כיוון דפסקה פסקה, איינמאל ביסט מנותק, ביסטו געווארן אויס אשתו, מיט וויאזוי ווערסטו צוריק מארגן אשתו? ס'קען דאך נישט זיין, אז ממילא די גט בלייבט קיים לעולם ועד.